לזכות ר' זאב הכהן וזוגתו מרת פרידה הינדא שיחיו טייטלבוים ליום החתונה שלהם חמשה עשר באב. משיחת י ג מנחם אב תשי ל ט.
מען טרעפט זיך אין די טעג וואס איז גאר נאענט צו חמשה עשר באב, וואס אויף דערויף זאגט מען אז דאס איז א יום טוב'דיגער טאג ביי אידן, בשעת דער בית המקדש איז געשטאנען, און דערפון איז ער אויך געבליבן א יום טוב ביז אין אונזערע צייטן, וואס דערפאר זאגט מען דאך דעמאלט ניט קיין תחנון, מיט נאך פארשידענע מנהגים, און דערביי זאגט מען אז חמשה עשר באב האט א ספיציעלן אנזאג אז פון דעמאלט אן דארף מען צוגעבן, אין לערנען תורה נאך מער ווי מען האט געלערנט ביז דעמאלט, וואס אין דערויף איז דא א געוואלדיגע און א פלא'דיגע א וואונדערליכע אפלערנונג פאר יעדערן, אויכעט אריינגענומען גאר קליינע קינדער, אין אריינטראכטן זיך דיג אין דער הוראה אין דער אנווייזונג פארוואס פון חמשה עשר באב דווקא, איז מען מערער מוסיף צוגעבן אין לערנען תורה, איז אויך דער טעם אויף דעם, ווי די גמרא זאגט, דערפאר וואס פון דעמאלט אן ווערן די נעכט לענגער און דער ארבעטסטאג ווייניגער. האט מען מערער צייט וואס מען דארף אויסנוצן דאס וואס איז צוגעקומען אין דער צייט, אז דאס זאל אויסגענוצט ווערן אז זאל צוקומען אין דעם לערנען תורה, וואס בשעת מען טראכט זיך אין דערויף אריין זעט מען אז ווי טייער איז יעדער איד, אויכעט גאר קליינע קינדער, ביי דעם אייבערשטן. אז מען זאגט אז דאס וואס פון חמשה עשר באב ווערן לענגער די נעכט און קירצער די טעג, איז דאך דאס א זאך וואס איז פארבונדן מיט דער גאנצער איינשטעלונג פון דער וועלט, פון דער זון און פון דער ערד, און פון זייער אופן און זייער וועג. וואזוי זיי באוועגן זיך איינער ארום דעם צווייטן, וואס בשעת מען טראכט זיך אריין די גרויסקייט פון דער ערד, די גרויסקייט פון דער זון, די גרויסקייט זייערע גאר אין איינפאכן זין אין די אין דעם שטח אין זייער פלאץ וואס זיי פארנעמען, ווער רעדט נאך אז מען טראכט זיך אריין אין די כוחות און וואס ס'געפינט זיך אין דעם שמש, אין דער זון, און די טייערע זאכן וואס ס'געפינט זיך אין דער ערד און אויף דער ערד, ביז וואנעט אז אויף דער ערד געפינען זיך אזוי פיל פעלקער און אזוי פיל בעלי חיים און אזוי פיל צמחים. וואקסנדע זאכן און אזויפיל דוממים, און דער אייבערשטער האט איינגעשטעלט די געזעצן וואזוי זיי זאלן זיך באוועגן איינע ארום די צווייטע, וואס דאס ברענגט דערצו אז פון חמשה עשר באב ווערן די טעג קלענער און די נעכט לענגער, זאגט אונז תורת. חיים, זאגט אונז די הייליגע תורה וואס זי איז אן אנווייזונג אין טאג טעגליכן לעבן, און צוזאמען דערמיט איז זי תורת אמת, זי זאגט די זאכן וואס זי זאגט, איז דאס דערפאר וואס דער אמת איז אזוי. זאגט די תורה אז יעדער קינד און יעדער ערוואקסענער דארף זיך אריינטראכטן, אז דאס וואס איז דא א גרויסע זון, און דאס וואס איז דא א גרויסע זאך וואס ווערט אנגערופן ערד, און זיי באוועגן זיך איינער ארום די צווייטע, און דאס דערפאר ווערט אן ענדערונג אין די לענג פון די טעג און פון די נעכט, איז דאס ניט סתם אזוי א זאך וואס פאסירט אין דער וועלט, נאר דאס האט דער אייבערשטער געוואלט כדי ער זאל דערפון אפלערנען זיך, אז דער אייבערשטער בעט אים און ווארט פון אים און גיט אים כח אז פון חמשה עשר באב זאל ער צוגעבן מערער לערנען תורה און זאל אויכעט צוגעבן אין דעם חיות אין דער לעבעדיקײט, װאָס ער האָט אין זײַן, אין זײַן לערנען, בפֿרט נאָך אַז ער װעט זיך אַרײַנטראַכטן, אַז די גאַנצע װעלט, מיט דעם זון און מיט דער ערד, װאָס אין דער װעלט, איז לא נבֿרא אלא בשבילי, װי די גמרא זאָגט, איז דאָס באַשאַפֿן געװאָרן, און באַשאַפֿן געװאָרן אין אַ באַשטימטן אופֿן דורך דעם אײבערשטן. כדי א קליין אידישע קינד, א אינגל אדער א מיידל, איז אז ס'קומט חמשה עשר באב, באשליסט ער און ער איז נאך דאס מקיים טוט עס אזוי אויכעט אין טאג טעגליכן לעבן, אויף לערנען מערער און לערנען לעבעדיגער, און ארויס נעמען פון דעם לערנען וואס מ'דארף ארויס נעמען.

ווארום דער קינד און דער ערוואקסענער האט עס אויסגענוצט אויף א גוטן אופן, אויף דעם וועג וואס דער אייבערשטער האט געוואלט.
משיחת כ' מנחם אב תשל"ט.
דערנאך קומט צו די צווייטע הוראה וואס דאס האט גלייך א שייכות צו חמשה עשר באב, על אחת כמה וכמה אז שוין דורכגיין עטליכע טעג נאך חמשה עשר באב, און דאס זעט מען אויכעט ווי אזוי אין אמעריקע דארף מען האבן אז יעדער ענין זאל מען זאגן איינמאל און כופל זיין און משלש זיין הלוואי זאל דאס העלפן. בנוגע צו חמשה עשר באב זאגט מען אז דעמאלט כל המוסיף מוסיפין לו און וואו איז די הוספה איז דאס אין בלילה וואס דאס איז אויכעט וואס איז געווען געמאכט א רעש גדול און א רעש טוב אז די בתי כנסיות און בתי מדרשים זאלן זיין אויכעט אפן בלילה, און ס'איז געווען א התעוררות און מ'האט זיך אפגערופן און מ'האט אזוי געטון בפועל. דערנאך איז פון דעמאלט דורכגעגיין א משך זמן און נישט, ס'איז אין קול ואין עונה. פארוואס איז אין קול ואין עונה? דערפאר דער בית הכנסת איז פארמאכט, בית המדרש איז פארמאכט. ער וואלט געווען אפן, מ'וואלט דאך אהינצו אריינגעגיין און וואלט געווען א קול און ס'וואלט געווען אן ענין הקול קול יעקב אין די בית הכנסת און בית המדרש אז מ'קומט פון חמשה עשר באב און מ'האלט נאך אין אב איז כדאי מ'זאל נאכאמאל מחדש זיין דעם רעש וואס מ'האט דעמאלט געמאכט און אויכעט אין אן אופן אז פון דעם רעש זאל דאס ארויסקומען אין קול דממה דקה און דברי חכמים בנחת נשמעים אין לימוד התורה בבתי מדרשות, כדי דאס זאל זיין בהצלחה איז דא די הקדמת עבודת התפילה, וואס דאס גרייט אים צו צו דעם ברכו בתורה תחילה, אז ער זאל דערנאך מאכן די ברכה און לערנען תורה ביראת שמים, וואס דעמאלט איז זכה נעשית לו סם חיים, ווי רשי טייטשט עס אויף אז דאס איז הלומד תורה לשמה, לשמה פון דער תורה ניט על מנת וואס חכם יתקרי וכו', אף על פי וואס לעולם ילמד אדם תורה און מקיים זיין מצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אבער דאס הייסט זיך ניט אז ער דארף זיך אפשטעלן ביי דעם שלא לשמה. על כל פנים, אפילו שלא לשמה, דארף ער אויכעט האבן א בית הכנסת פתוח, ובית המדרש פתוח, פרט בשעות הלילה, וויבאלד אז דאס איז דער אויפטוה פון חמשה עשר באב, און אט דעמאלט האט מען די הבטחה, ווי ער זאגט, אז מוסיפין לו, און ווי רש י זאגט, הקדוש ברוך הוא מוסיף חיים על חייו, און ס'איז דאך ידוע די צוויי שיטות בנוגע צו הוספת חיים ביי חזקיהו די חמש עשרה שנה, צי דאס איז געווען פון חייו וואס מ'האט משלים געווען, אדער דאס איז געווען נאך מערערע יארן, ואלו ואלו דברי אלקים חיים, און דער דין איז ביי פיקוח נפש אז אפילו ספק איז אויכעט לחומרא, איז דער דין איז אז מ'איז אים מוסיף חיים על חייו כפשטות הלשון. און אטא דעמאלט שטעלט ער אויף ווי געזאגט פריער ושננתם לבניך אלו התלמידים, און תלמידים אז איינער זאל זיין זרעו בחיים, און זיינען אלע צוזאמען מאריך ימים ושנים טובות, און מ'איז מקבל פני משיח צדקינו און מ'לערנט תורה ביי אים ילמד תורה את כל העם כולו, וואס יבנה בית המקדש במקומו און ס'וועט זיין די עצים למערכה וואס מצוה להביא מן ההדיוט וועט זיין דער כריתת עצים על ידי פון אידן,